בעזרת השם יתברך, מסכת שבת דף קי"ז, מיר הייבן אן דף קט"ז עמוד ב', אמר רב חיסדא אמר מר עוקבא, איז אזוי, נעכטן האבן מיר געזען די משנה, וואס די משנה האט געזאגט מצילין תיק הספר עם הספר, ואף על פי שיש בתוכן מעות, אז מען מעג ראטעווען שבת די בייטל פונעם תפילין, די בייטל פון א ספר תורה צוזאמען מיטן תורה, צוזאמען מיט די תפילין, אפילו ס'ליגט אין דעם געלט. שפעטער האט די משנה אויסגעפירט אז להיכן מצילין אותו, למבוי שאינו מפולש בן בתירא אומר אף למפולש וואס דאס וועל מיר היינט זעהן בהמשך הסוגיא טאקע וואס דאס מיינט, אבער על כל פנים אונז האבן געזעהן די גמרא האט אנגעהויבן מיט דעם תנו רבנן, אז ווען ערב פסח געפאלט שבת וואס מען דארף מקריב זיין א קרבן פסח האט מען נישט מתיר געווען צו טוהן קיין סך מלאכות מיט די בהמה נאר וויפיל מען דארף כדי מקטיר צו זיין די אימורים אויפן מזבח. און במילא האבן מיר געזען א מחלוקת צווישן די חכמים און ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה, די חכמים האבן געזאגט מען מעג מפשיט זיין די גאנצע בהמה, וואס טייטש זיי האבן געהאלטן אז מפשיט זיין די גאנצע בהמה דאס איז אלץ א צורך גבוה במילא מעג מען עס טון שבת אויכעט, ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה האט געזאגט אז ניין, מען מעג נאר מפשיט זיין ביז די חזה, כדי טאקע ארויסצונעמען די אימורים, און ווי מיר האבן נעכטן טאקע אויסגעפירט אז נישט ממש פאר דעם, נאר כדי די אימורים וואס מען נעמט ארויס זאלן נישט זיין האריג, און פארדעם האבן זיי נאר מתיר געווען ביז צו די חזה מער פון דעם נישט, איז למעשה האט די גמרא געפרעגט וואס איז טאקע די טעם פון די חכמים, וואס איז די טעם פון ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה, האבן מיר געזען די חכמים האבן געברענגט א פסוק אין משלי כל פעל השם למענהו אז מען דארף מרבה זיין כבוד שמים און במילא איז א גרעסערע כבוד אז די גאנצע בהמה איז געשינדן, מיר האבן געזען צוויי טעמים, איינס זאל נישט פארשטינקען ווערן, רבא האט געזאגט אלץ כדי זאל נישט זיין קדשי שמים מוטלין כנבילה, און דאס איז געווען די שיטה פון די חכמים אז דאס איז אלץ א כבוד שמים, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה האט געזאגט אז ניין, אז כבוד שמים דאס איז טאקע נאר אפשינדן ביז די חזה, מער פון דעם דארף מען נישט, אבער למעשה אזוי ווי מען האט נעכטן געשמועסט איז נישט דאס די אמת'ע מקור פון די חכמים, ווייל דאס איז נאר אן אסמכתא פון משלי, און במילא הייבט יעצט אן די גמרא אמר רב חסדא אמר מר עוקבא, מאי אהדרו ליה חברייא לרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, וואס וועלן די חכמים ענטפערן צו רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, וואס טייטש נאכדעם וואס מיר האבן נעכטן געזען אז רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה זאגט אז כל פעל השם למענהו מיינט נישט מען מעג שינדן די גאנצע הויט, נאר ביז די חזה איז אויכעט א כבוד פון באשעפער, איז וואס וועלן די חכמים ענטפערן אויף דעם וואס טייטש וואס איז באמת די טעם פון די חכמים, ענטפערט די גמרא, הכי קאמרי ליה, אזוי וועלן די חכמים זאגן פאר רבי ישמעאל. העלן זיי זאגן אזוי, אם מצילין תיק הספר עם הספר, לא נפשיט את הפסח מעורו, וואס טייטש זיי'לן ברענגען א ראיה פון אונזער משנה? אין אונזער משנה האמיר דאך געזען אז שבת מעג מען מציל זיין די תיק פונעם ספר תורה, דאס בייטל, אפילו ס'ליגט אין דעם געלט. וואס איז פשט פון דעם לכאורה? זאגן די חכמים, פשט פון דעם לכאורה איז אז אפילו אין הכי נמי דער מענטש וואס איז דא מציל די ספר האט אויך הנאה דא ווייל ער ראטעוועט דאך אויך זיין געלט פון דעסטוועגן היות וואס דאס איז לצורך גבוה ס'איז לצורך צו ראטעווען א ספר לאט מען אים אויך הנאה האבן דא און במילא זאגן די חכמים צו ר' ישמעאל די זעלבע זאך עט זיין מיט הפשטת הפסח ווען מ'איז מפשיט די פסח דו האסט געוואלט זאגן אז מען מעג נאר מפשיט זיין ביז די חזה, ווייל ביז דארט איז צורך גבוה, ביז דארט איז די צורך פון די אימורין, מער פון דעם איז שוין א צורך הדיוט, שוין א צורך פון די מענטש פונעם בעל הקרבן פונעם בעל הפסח, און אויף דעם זאגן די חכמים אז אזוי ווי מען זעהט ביי די מציל תיק אז מען מעג מציל זיין א תיק אפילו די מענטש האט אויך הנאה, איז דא אויך זאל מען מעגן מפשיט זיין די עור, וואס בעצם ס'איז נישט נאר א צורך גבוה, די מענטש האט דאך אויך א גרעסערע הנאה דא, אבער פון דעסט וועגן די מענטש מעג הנאה האבן, ווילאנג ס'איז אויך דא דא א צורך גבוה, ס'איז ווי נישט ווי, איז שענער, ס'איז בעסער אז די גאנצע בהמה איז אפגעשינדן, און במילא זאגן די חכמים, איז אוודאי די דין אז מען מעג מפשיט זיין די גאנצע קרבן. זאגט די גמרא, מי דמי, ווי קענסטו פארגלייכן די ציור דא מיט אונזערע משנה, התם טלטול, הכא מלאכה, וואס טייטש, די משנה רעדט זיך פון מטלטל זיין מעות, מטלטל זיין מעות איז א פראבלעם פון מוקצה, ס'איז א דרבנן'דיגע פראבלעם, דא רעדט מען פון הפשטה, מפשיט איז ממש א מלאכה, און במילא ווייל דו זעסט אז חכמים האבן מיקל געווען, און געלאזט א מענטש הנאה האבן ביי א דרבנן ווען ס'איז אויך א צורך גבוה מיינט נאכנישט אז ביי דאורייתא וועט אויך אזוי זיין, און ממילא איז שוין צוריק שווער, וואס האבן די חכמים געענטפערט צו ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה? און ממילא זאגט יעצט די גמרא, אמר רב אשי זאגט רב אשי א נייע פשט, פליגי בטלטול און פליגי במלאכה, זאגט רב אשי ביז יעצט, האט אויסגעזעהן אז די מחלוקת פון די חכמים און ר' ישמעאל איז א מחלוקת נאר וויפיל מען מעג שינדן די הויט, זאגט רב אשי ס'איז נישט נאר דאס איז די מחלוקת, ס'איז דא דא בעצם א געדאפלטע מחלוקת, איין מחלוקת איז דא לגבי טילטל, וואס טייטש לגבי טילטל? טאמער א בהמה א קרבן פסח האט מען געשינדט ביז די חזה, מען האט נישט אראפגענומען די גאנצע הויט, מען האט ארויסגענומען די אימורין, יעצט הענגט די פסח אזוי, ס'בראט אין די זון, און ס'איז א פראבלעם אז ס'בראט אין די זון, מען דארף עס אוועקנעמען פון דארט ווייל ס'וועט פארשטינקען ווערן, דא איז דא איין מחלוקת צווישן די חכמים און ר' שמואל בן אשר ר' יוחנן בן ברויקע, די חכמים זאגן מען מעג עס רוקן פון דארט, און ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה זאגט מען טאר נישט, וואס איז די מחלוקת? איז ר' ישמעאל האלט אז היות וואס די בהמה איז נאך מחובר צום עור, און די עור איז מוקצה, פארוואס איז די עור מוקצה ווייל ס'איז נישט ראוי אויף גארנישט, רש"י ברענגט אפילו מען האט געזען אז ס'איז דא געוויסע עורות וואס זענען נישט קיין מוקצה דאס איז דווקא א עור בהמה גסה וואס מ'קען מאכן פון דעם קלף, אבער א עור בהמה דקה איז דאס נישט געזאגט געווארן, און ממילא אז די עור איז מוקצה איז אגב דעם, איז שוין די בהמה אויך מוקצה, און ממילא טאר מען נישט מטלטל זיין די בהמה, און די חכמים קריגן זיך אויף דעם, און די חכמים זאגן מען מעג עס יא רוקן, פארוואס? ווייל ס'איז א צורך גבוה, ס'זאל נישט פארשטינקען ווערן, און מ'האמיר געזען, די חכמים האלטן אז כדי די בהמה זאל נישט פארשטינקען ווערן האט מען מתיר געווען אזא סארט זאך, יעצט דאס איז איין מחלוקת, שפעטער איז דא נאך א מחלוקת. א דאורייתא'דיגע מחלוקת, די ערשטע מחלוקת איז געווען דרבנן'דיגע מחלוקת, א מוקצה'דיגע מחלוקת, די צווייטע מחלוקת איז די מחלוקת וואס מ'האט פריערט געזען, לגבי הפשטה, וואו די חכמים זאגן מ'מעג מפשיט זיין די גאנצע בהמה, און ר' ישמעאל זאגט אז מ'טאר נישט מפשיט זיין נאר ביז די חזה. יעצט, זאגן די חכמים צו ר' ישמעאל, אז לשיטתינו, פארשטייט זיך אז היות וואס אונז זאגן מ'מעג שינדן די גאנצע הויט, איז פארשטייט זיך מ'מעג רוקן די בהמה מיט די הויט, פארוואס? ווייל אז דו זעסט, אז אונז האמיר מתיר געווען א מלאכה דאורייתא א מלאכה פון הפשטה האמיר מתיר געווען לצורך גבוה ווייל ס'איז א כבוד שמים, איז כל שכן אז מ'עט לאזן אן איסור מוקצה וואס איז נאר א דרבנן, און ממילא פארשטייט זיך אז אונז האלט מיר אזוי. אבער דו ר' ישמעאל, וואס דו ר' ישמעאל זאגסט אז מ'טאר נישט שינדן די גאנצע בהמה, פארוואס ווייל די מענטש האט אויך הנאה דא, ווי נישט ווי די עיקר הנאה ווען מ'שינדט די גאנצע בהמה ליגט ביים מענטש און ממילא לאזט ער נישט, אבער על כל פנים זאגן די חכמים צו ר' ישמעאל זיי לפחות מודה אז מ'מעג רוקן די בהמה, פארוואס? ווייל אזוי ווי דו זעסט ביי אונז אין די משנה אז מ'מעג רוקן א ספר תורה מיטן תיק מיטן בייטל, און מ'רעדט נישט דא דווקא אז ס'ליגט געלט אין דעם, אפילו אן די געלט אין דעם איז אויך בעצם א חידוש אז מ'מעג מציל זיין די תורה מיטן בייטל, ווייל אזוי ווי מען וועט שוין זען בהמשך הסוגיא קודם כל ס'נישט פשוט אז מ'מעג סתם אזוי מציל זיין זאכן שבת, ביי ספרי קודש האט מען שפעציעל געגעבן א היתר, חוץ פון דעם האט מען דאך געזען די משנה די חכמים זאגן אז די היתר איז אפילו ביי א מבוי מפולש, מ'עט אויך זען וואס דאס מיינט, אבער על כל פנים, די גאנצע זאך אז מ'לאזט דא ארויסטראגן דעם ספר מיטן תיק איז א חידוש, פונדעסטוועגן זעט מען אז מיט דעם אלעם האבן חכמים מתיר געווען על כל פנים א דרבנן, א דרבנן'דיגער פראבלעם פון מטלטל זיין דעם תיק, האבן זיי מתיר געווען לצורך דעם ספר, און ממילא זאגן די חכמים צו רבי ישמעאל אפילו ביסט נישט מודה אז מ'זאל מעגן מפשיט זיין די גאנצע בהמה, לפחות זייטס מודה אז מ'זאל מעגן מטלטל זיין די בהמה אפילו די עור איז טאקע מוקצה, אבער מ'זאל עס מעגן מטלטל זיין לצורך די בהמה אליין, לצורך די כבוד שמים, אזוי ווי מ'מעג לצורך דעם ספר מציל זיין דעם תיק. זאגט אבער די גמרא אז דאס שטימט אויך נישט, ס'איז ווייטער נישט גלייך. זאגט די גמרא מי דמי התם נעשה בסיס לדבר המותר הכא נעשה בסיס לדבר האסור וואס טייטש אזוי ביי די ספר וואס מ'האט מתיר געווען צו נעמען דעם תיק מיט דעם איז דאך די ספר אליין א דבר המותר מ'מעג מטלטל זיין א ספר שבת וואס איז די פראבלעם די תיק דא וואס איז צוגעטשעפעט די תיק איז א בסיס לדבר המותר און ממילא פארשטייט זיך אז מ'מעג דאס טראגן ס'איז נישט קיין שום חידוש נישט אבער דא איז די גמרא יעצט מחדש איז לויט ר' ישמעאל איז נישט נאר די הויט פון די בהמה א פראבלעם צו טראגן נאר די פלייש פון די בהמה אליין איז אויך א פראבלעם צו טראגן פארוואס ווייל ס'איז אויך מוקצה וואסערע מוקצה איז דאס ווייל מען קען דאס נישט עסן ביז ביינאכט ביז פסח ביינאכט קען מען דאך סייווי נישט עסן און ס'איז רוי מען קען דאך נישט עסן רויערהייט אויך נישט און במילא לויט ר' ישמעאל די בהמה אליין מוקצה און במילא אז די בהמה אליין איז מוקצה פאר דעם אליין טאר מען דאס נישט טראגן און די הויט פארשטייט זיך אז די הויט איז צוגעטשעפעט צו די בהמה די הויט א בסיס לדבר אסור א חוץ פון דעם די הויט איז מוקצה איז דאך עס צוגעטשעפעט צו א איסור, און פאר דעם זאגט רבי ישמעאל מען טאר עס נישט טראגן, די חכמים קריגן זיך אויף דעם, חכמים זאגן אלס כבוד שמים מעג מען רוקן די פלייש, ס'האט נישט צו טון צו ס'איז מוקצה צו נישט, אבער די טענה פון די חכמים אז מען זאל מעגן רוקן די פלייש פארוואס אגב דעם עור ווייל די עור איז די זאך וואס מאכט דא מוקצה אויף דעם זאגט רבי ישמעאל ניין די גאנצע פלייש איז מוקצה און אלס כבוד שמים לאז איך נישט רוקן קיין מוקצה, איי דו זעסט אין די משנה אז איך לאז רוקן דעם תיק צוזאמען מיט די תורה? יא, אוואדע, ווייל דארט איז די תיק א בסיס צו דבר המותר, די גאנצע תורה איז דאך נישט קיין מוקצה, און ממילא זאגט די גמרא א נייע גירסא, אלא הכי קאמרי ליה, דאס האבן די חכמים געמיינט צו זאגן צו רבי ישמעאל, אם מצילין תיק של ספר עם הספר ואף על פי שיש בתוכו מעות, לא נטלטל עור אגב בשר, וואס טייטש אזוי ווי מען האט יעצט אויסגעשמועסט, ביז יעצט האבן די חכמים, ס'טייטש ווי מען האט גורס געווען ביז יעצט האבן די חכמים א ראיה געברענגט פון די עצם זאך אז מען לאזט, טראגן א תיק צוזאמען מיטן ספר, מ'האט נאכנישט גערעדט פון די געלט, דא ברענגט מען אריין די געלט אינעם בילד, וואס טייטש זאגן די חכמים צו ר' ישמעאל אזוי, אז אז דו זעסט אין די משנה אז מ'מעג ראטעווען דעם ספר צוזאמען מיטן תיק ווען אינעם תיק ליגט געלט, איז פשט די געלט איז דאך זיכער מוקצה, פון דעסט וועגן זעט מען אין די משנה אז מ'מעג מטלטל זיין דעם תיק מיט די מוקצה, וואס דאס איז שוין א בסיס לדבר האסור, אלץ כדי צו ראטעווען א ספר, און ממילא זאגן די חכמים זאל מען אויך מעגן מטלטל זיין די בהמה, אפילו טאקע די בהמה איז א בסיס לדבר האסור און די גאנצע זאך איז מוקצה, אלץ לצורך כבוד שמים. זאגט די גמרא ווייטער, אבער דאס קען אויך נישט זיין די טענה פון די חכמים, זאגט די גמרא מי דמי, התם נעשה בסיס לדבר האסור ולדבר המותר, הכא כולו נעשה בסיס לדבר האסור, וואס טייטשט דארט ביי די משנה, ווען מען ראטעוועט די תיק מיטן ספר מיטן געלט, איז דאך די תיק א בסיס לדבר המותר ולדבר האסור, די דבר המותר איז די ספר, די דבר האסור איז די געלט, א זאך וואס א בסיס לדבר המותר ולדבר האסור מעג מען מטלטל זיין, דא אבער, די פלייש פון די פסח איז א דבר האסור, די עור ארום די פסח איז א בסיס לדבר האסור, איז עס נישט קיין צוגלייך, איז פאר דעם טאר מען עס נישט מטלטל זיין און ווייטער נישט קיין ראיה פון אונזער משנה, איז נאר וואס דען? ענטפערט די גמרא, א נייע גירסא, אין די טענה פון די חכמים צו ר' ישמעאל, זאגט די גמרא אזוי אלא הכי קאמרי ליה, אם מביאין תיק שיש בתוכו מעות מעלמא להציל בו ספר תורה לא נטלטל עור אגב בשר, זאגן די חכמים צו ר' ישמעאל, אז היות וואס מען זעט, ווי זעט מען אז מ'עט שוין באלד זען, ווייל דאס האבן מיר בעצם נאכנישט געזען, נאר וואס דען, מען זעט זאגן די חכמים, היות וואס מען זעט, אז ווען איינער דארף ראטעווען א ספר און לצורך די ראטעווען פון די ספר דארף מען ברענגען א תיק, דא רעדט מען נישט פון א ציור וואס די ספר ליגט אין א תיק אין א בייטל, נאר פון דעסוועגן זאגן די חכמים, טאמער איינער דארף א בייטל צו ראטעווען א ספר, מעג מען גיין ברענגען א בייטל פון דערווייטנס פון די זייט, אפילו ס'ליגט געלט אינעם בייטל מעג מען ברענגען דעם בייטל צוזאמען מיטן געלט, מען דארף נישט ארויסשארן די געלט פון דארט, נאר מען ברענגט אזוי די בייטל וויאזוי ס'שטייט און גייט, מען פאקט אריין די ספר און אזוי איז מען עס מציל. דא, אז מען זעט אז מען מעג דאס טון, דא איז דאך די בייטל ממש א בסיס לדבר האסור, ס'איז נישט קיין בסיס לדבר האסור ולדבר המותר, ס'טייטש ווען איך נעם דעם זעקל דעם בייטל און איך טראג עס צום תורה, איידער די תורה ליגט אין דעם ליגט דאך נאר געלט אין דעם, פון דעסוועגן זע איך אז מען מעג דאס טון, איז די זעלבע זאך, זאגן די חכמים זאל מען אויך מעגן מטלטל זיין די קרבן צוזאמען מיט די עור, אפילו ס'איז טאקע א בסיס לדבר האסור, אבער מפני כבוד שמים זאל מען דאס מעגן טון, זאגט די גמרא אבער והיא גופה מנלן, פון ווי טאקע ווייסטו אז מען מעג ברענגען א בייטל מיט געלט אין דעם צו ראטעווען א ספר תורה? אילימא, עסטו וועלן זאגן אז די מקור פון די דין איז אז דמדהיכא דאית ביה לא שדי להו איתויי נמי מייתינן, וואס טייטש אז פון דעם וואס איך זעה אז ווען א תורה ליגט אין א בייטל מיט געלט זעט מען אז מען מעג עס ראטעווען, איז די זעלבע זאך זאל מען מעגן ברענגען א בייטל פון די זייט וואס ליגט אין דעם געלט זאל מען אויך מעגן ראטעווען, זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין פארגלייך, ווייל מי דמי התם אדהכי והכי נפלה דליקה, הכא אדהכי והכי לישדינן, וואס טייטש פון דעם אז דו זעסט אז מען מעג ראטעווען א תורה וואס ליגט אין א בייטל וואס ליגט דארט אויך געלט, מיינט נאך נישט כ'מעג ברענגען א בייטל פון די זייט וואס ליגט אין דעם געלט, ווייל ווען די תורה ליגט אין א בייטל טאמער איך וועל אים יעצט מחייב זיין ארויסצושארן די געלט, עט ער זיך דאך מעכב זיין, ער דארף ווארטן, עפענען די בייטל ארויס שארן די געלט, דאס וויל מען דאך נישט, מען וויל דאך ראטעווען די ספר, מען קען זיך נישט פארזוימען ווען ס'ברענט א פייער, אבער ווען דו גייסט ברענגען א בייטל פון א צווייטן שטוב, פון א צווייטן צימער, פון א צווייטע פלאץ, און דו לויפסט צום תורה, ווער זאגט אז דארט האט מען נישט מחייב געווען, די מענטש זאל אדערווייל ביז דו לויפסט צום ספר זאלסטו אויסליידיגן דעם בייטל, איז במילא, זאגט די גמרא, קען זיין מען דארף טאקע אויסליידיגן די בייטל ביז מען קומט אן צום ספר, איז האבן מיר נישט קיין ראיה אז ביי א בסיס לדבר האסור האט מען מתיר געווען צו טראגן שבת, איז במילא, זאגט די גמרא, אלא אמר מר בר רב אשי לעולם כדאמרינן מעיקרא, גייט יעצט מר בר רב אשי צוריק צו אנפאנג סוגיא און דרייט צוריק דאס גאנצע רעדל, אז אוודאי איז נאר דא דא איין מחלוקת צווישן די חכמים און ר' ישמעאל, און די מחלוקת איז נאר לגבי מפשיט זיין און נישט לגבי טלטול, איי אויב אזוי עסטו מיר פרעגן ודקא קשיא לך, התם טלטול והכא מלאכה? אז ווי קענסטו ברענגען א ראיה פון אונזער משנה, אונזער משנה רעדט זיך ביי א דין פון טלטול ווילסטו ברענגען א ראיה אויף הפשטה וואס דאס איז ממש א מלאכה דאורייתא? אויף דעם קענען די חכמים ענטפערן אז כגון דלא קבעי ליה לעור, וואס טייטש אז דער בעל הקרבן דארף נישט די אר, איז במילא אז ער דארף נישט די עור און מען שינדט יעצט אפ די אר איז דאך ס'א דבר שאינו מתכוין, ער דארף דאך דאס נישט האבן, און אז ס'א דבר שאינו מתכוין האט מען דאך געזען די הלכה איז ווי ר' שמעון אז א דבר שאינו מתכוין מותר. און ממילא איז נישט דא דא קיין דאורייתא'דיגע פראבלעם פון שינדן די הויט, ווייל ס'א דבר שאינו מתכוין, די איינציגסטע פראבלעם וואס איז פארבליבן דא איז א דרבנן'דיגע פראבלעם פון טלטול, און אויף דעם זאגן די חכמים קען מען שוין א ראיה ברענגן פון אונזער משנה, אז אזוי ווי מ'זעט ביי אונז אין די משנה אז די חכמים האבן נישט מחייב געווען אוועקצואווארפן ארויסצואווארפן דאס געלט פונעם זעקל אפילו טאקע מ'איז עובר אויף טלטול מ'איז מטלטל מוקצה אבער פון דעסטוועגן לצורך גבוה מעג מען אפילו די מענטש אליין האט דא א גרעסערע הנאה, די זעלבע זאך. זאל מען אויך מעגן שינדן די גאנצע הויט פון די בהמה אפילו ס'איז טאקע דא א טלטול פראבלעם, פארוואס אלס כבוד שמים כל פעל ה' למענהו. זאגט אבער די גמרא, והוא אביי ורבא דאמרי תרוייהו מודה רבי שמעון בפסיק רישא ולא ימות, אונז ווייס מיר דאך אז די היתר פון דבר שאינו מתכוון איז נאר טאמער ס'מוז נישט זיין ס'עט געשעהן, טאמער די מלאכה מוז זיין ס'עט געשעהן, אזויווי א מענטש קען נישט אפהאקן א קאפ פון א בהמה און זאגן כ'האב נישט געוואלט ס'זאל שטארבן ס'מוז שטארבן, איז דארט איז נישט דא די היתר פון דבר שאינו מתכוון, איז דא אויך ווען א מענטש איז מפשיט די הויט פון א בהמה קען ער נישט קומען שרייען כ'דארף עס נישט האבן, ווייל וואס טייטש די הויט איז דאך אראפגעקומען, דו האסט עס דא, ס'ליגט דא, און ממילא העלפט נישט דא די היתר פון דבר שאינו מתכוון, איז ווייטער, וואס איז די ראיה פון די חכמים דא איז א דאורייתא און אונזער משנה איז א דרבנן, ענטפערט די גמרא, דשקיל ליה בברזי, ס'רעדט זיך טאקע ביי אן אופן אז מ'שניידט אפ די הויט אין קליינע קליינע שטיקלעך, וואס ביי אזא אופן איז עס אינגאנצן נישט די מלאכה פון הפשטה ווייל די מלאכה פון מפשיט זיין איז נאר ווען מ'טוט עס אויף אן אופן ווי נארמאלע מענטשן טוען עס, ס'איז מלאכת מחשבת, טאמער מען צעפיצלט עס אויף קליינע שטיקלעך הייסט עס ניטאמאל א מלאכה דאורייתא, ס'איז ווייטער נאר א דרבנן'דיגע פראבלעם, און במילא איז דא א גוטע ראיה זאגן די חכמים פון אונזער משנה אז ביי אזא סארט זאך האבן חכמים עס מתיר געווען לצורך כבוד שמים, איז דא אויך זאל מען עס מתיר זיין לצורך כבוד שמים. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמער געזען די משנה ולהיכן מצילין אותן, ווי מעג מען ראטעווען דעם ספר, ס'טייטש ביז ווי מעג מען לויפן דערמיט, האמער געזען די חכמים האבן געזאגט למבוי שאינו מפולש, בן בתירא האט געזאגט אפילו למבוי מפולש. יעצט אזוי, אין עירובין עמער זעהן אז ס'טוט זיך, וואס איז דאס די מבוי מפולש, וואס איז דאס די מבוי שאינו מפולש, און בפשטות די פשוטע פשט פון א מבוי מפולש און א מבוי שאינו מפולש איז פשט אזוי, אין די צייטן פון חזל האבן מענטשן געוואוינט אין שטיבער וואס די שטיבער זענען געווען אפן צו א חצר, ס'טייטש אסאך שטיבער זענען געווען אפן צו איין חצר, און אסאך חצרות זענען געווען אפן צו א מבוי, א מבוי דאס איז אזא גאס וואס האט דריי זייטן ארום און ארום, וואס פון אלע דריי זייטן שטעקן זיך אריין חצרות צו דעם מבוי, וואס טייטש אין יעדע חצר איז דא שטיבער, און אין יעדע מבוי איז דא חצרות, יעצט אזוי, כדי א מענטש זאל מעגן מטלטל זיין פון זיין הויז צום חצר, און פון חצר צום מבוי, מן התורה דאס איז נישט קיין שום פראבלעם, פארוואס ווייל סיי די מבוי און סיי די חצר זענען ביידע רשות היחיד מן התורה, פארוואס ווייל ס'איז אלעס ארומגענומען מיט דריי זייטן יעדע פלאץ וואס איז ארומגענומען פון דריי זייטן איז א רשות היחיד מן התורה פון דעסטוועגן האבן חכמים גוזר געווען כדי א מענטש זאל נישט צוקומען צו טראגן פון רשות היחיד צו רשות הרבים האבן זיי גוזר געווען מ'דארף מאכן כדי צו קענען טראגן פון שטוב צום חצר דארף מען מאכן עירובי חצרות און כדי צו קענען טראגן פון די חצרות צום מבוי דארף מען מאכן שיתופי מבואות וואס דאס איז ביידע בעצם די זעלבע זאך עירובי חצרות מאכט מען אז אלע געבן א ברויט מ'לייגט עס אריין אין איין שטוב כאילו אלע וואוינען אין יענע שטוב במילא מעג שוין יעדער טראגן די גאנצע חצר, און שיתופי מבואות איז אויך אזוי, אז אלע ברענגען עפעס א מאכל מלייגט עס אלעס אריין אין איין חצר מקוקט אן כאילו א יעדער איינער וואוינט אין יענע חצר און במילא מעג מען שוין טראגן אינעם מבוי, נאר וואס דען? חוץ פון די שיתופי מבואות וואס מדארף מאכן כדי צו קענען טראגן אינעם מבוי, דארף מען טון נאך א זאך, מדארף מתקן זיין אדער א לחי אדער א קורה, א לחי דאס איז טייטש באלקענעס פון האלץ ביים אריינגאנג צום מבוי, כדי מען זאל זעהן א אונטערשיד אז דא ענדיגט זיך די רשות הרבים און דא הייבט זיך אן די מבוי, א סימן, און פאר דעם איז אדער מאכט מען א לחי, א לחי דאס איז באלקענעס פון די זייט אדער פון איין זייט פון צוויי זייטן וועט מען שוין זעהן, אדער א קורה וואס טייטש מען לייגט א באלקן ביי די גאנצע אריינגאנג פון די מבוי פון אויבן, וואס דאס אויכט א סימן אז דא הייבט זיך אן די מבוי דא מעג מען טראגן, איז אזוי די בעצם א מבוי מפולש און א מבוי שאינו מפולש ווי די פשוט פשט איז, איז א מבוי מפולש דאס איז א מבוי וואס האט צוויי זייטן וואס זענען אפן צו א רשות הרבים, און א מבוי שאינו מפולש, דאס איז א מבוי וואס האט נאר איין זייט אפן צו א רשות הרבים, ס'טייטש ס'איז ארומגענומען פון דריי זייטן מיט חצירות, נישט נאר פון צוויי זייטן. יעצט, די גמרא האט פארשטאנען אז נישט דאס מיינט א מבוי מפולש און א מבוי שאינו מפולש פון אונזער משנה, און במילא זאגט די גמרא היכי דמי מפולש היכי דמי שאינו מפולש, וואס איז דאס די מבוי מפולש? וואס איז דאס די מבוי שאינו מפולש? ענטפערט די גמרא, אמר רב חסדא, האט רב חסדא געזאגט, שלש מחיצות ושני לחיין, זהו מבוי שאינו מפולש, שלש מחיצות ולחי אחד, זהו מבוי מפולש. וועט מען שוין מסביר זיין וואס דאס מיינט, לאמיר קודם ענדיגן דא די ווערטער פון רב חסדא, ותרוייהו זאגט רב חסדא, סיי די מבוי מפולש, סיי די מבוי שאינו מפולש טייטש סיי די חכמים און סיי בן בתירא, ביידע האלטן אליבא דרב לעזער כשיטת רב לעזער, וואס האלט רב לעזער? דתנן וואס מ'האמיר געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין עירובין, הכשר מבוי, וויאזוי מאכט מען א מבוי זאל זיין כשר מ'זאל קענען טראגן אין א מבוי, בית שמאי אומרים, לחי וקורה, בית שמאי זאגן אז חוץ פון דעם וואס מ'דארף מאכן שיתופי מבואות אזוי ווי מ'האט געזען, וואס דאס איז בעצם אזוי ווי די עירובי חצירות, דארף מען אויך לייגן א לחי, דאס איז א באלקן פון האלץ אויף די זייט פון די מבוי גראד ביים אריינגאנג, חוץ פון דעם דארף מען אויך מאכן א קורה, א באלקן פון האלץ פון אויבן, אזוי ווי א טיר פון אויבן, א שטיקל האלץ פון אויבן, כדי מען זאל זעהן אז דא הייבט זיך אן די מבוי. בית הלל אומרים, בית הלל קריגן זיך, און זיי זאגן או לחי או קורה, מען דארף נישט ביידע, איינס איז אויך גענוג. ר' לעזער אומר, ר' לעזער איז מחמיר, ר' לעזער זאגט שני לחיים, מען דארף האבן צוויי לחי'ס, איינס פון די רעכטע זייט איינס פון די לינקע זייט צוויי שטיקער האלץ, איינס אליין איז נישט גענוג, און במילא זאגט רב חסדא אזוי, סיי די חכמים און סיי בן בתירא פון אונזער משנה ביידע האלטן כשיטת רב לעזער, נאר וואס דען, די חכמים זאגן אז מען מעג ראטעווען א ספר דווקא למבוי שאינו מפולש, וואס טייטש דווקא ביי אן אופן אז די מבוי איז א געהעריגע מבוי און ס'איז דא א לחי פון ביידע זייטן, און בן בתירא האלט אז ניין, אז אפילו בדרך כלל דארף טאקע א מבוי האבן א לחי פון ביידע זייטן כשיטת ר' לעזער, פון דעסטוועגן אויף מציל צו זיין א ספר האט מען מתיר געווען אפילו מציל צו זיין און ארויסטראגן דעם ספר פון א רשות היחיד צו א מבוי וואס האט נאר איין לחי, זאגט אבער די גמרא, אמר ליה רבה, האט רבה געזאגט צו רב חסדא, שלש מחיצות ולחי אחד,

ס'האט צוויי לחי'ס פון ביידע זייטן, פארוואס זאל מען נישט טארן ראטעווען דארט אוכלין און משקין? יעצט ווער זאגט מען טאר טאקע נישט ראטעווען דארט אוכלין און משקין? זאגט רש"י, ווייל מען וועט זעהן אין די משנה דף ק"כ איז דא א מחלוקת צווישן די חכמים און בן בתירא וואו מעג מען ראטעווען אוכלין און משקין, וואס די חכמים זאגן אז מען מעג ראטעווען דווקא אין א חצר וואס האט עירוב חצרות, און בן בתירא זאגט אפילו א חצר וואס מ'האט נישט געמאכט דארט עירוב חצרות, יעצט קיינער רעדט נישט פון א מבוי דארט, און ממילא זאגט רבה, טאמער דו ביסט גערעכט אז די מבוי דא מיינט א געהעריגע מבוי א כשר'ע מבוי, איז פארוואס זאל מען נישט קענען ראטעווען דארט, דארט אין יענע משנה אויף ק"כ זאל די משנה זאגן אז אין די מבוי מעג מען אויכט ראטעווען, נאר וואס דען, מוז זיין אז די מבוי וואס די חכמים רעדן דא פון, איז נישט אזא אויסגעהאלטענע מבוי, און אז ס'איז נישט קיין אויסגעהאלטענע מבוי, קען נישט זיין פשט אזוי ווי דו זאגסט, אז לויט די חכמים איז א מבוי שאינו מפולש, א מבוי וואס האט צוויי לחי'ס פון ביידע זייטן לשיטת ר' לעזער וואס לויט ר' לעזער איז דאך טאקע א אויסגעהאלטענע מבוי. אלא במילא אמר רבה זאגט רבה א אנדערע פשט, זאגט רבה, שתי מחיצות ושני לחיים, זה מבוי שאינו מפולש,

ונושא ונותן באמצע, רבי יהודה האלט אז בעצם מן התורה איז יעדע רשות וואס האט א וואנט פון צוויי זייטן, לאו דווקא פון דריי זייטן אזוי ווי מען האט געזען ביז יעצט, נאר אפילו פון צוויי זייטן איז מן התורה דאס אויך בעצם א רשות היחיד, איז במילא טאמער לאמיר זאגן ס'דא א גאס, א רשות הרבים, וואס אויף ביידע זייטן פון די גאס איינס קעגן דעם צווייטן, האט א מענטש א שטוב אויף די זייט גאס אויף די זייט גאס איז בעצם די שטיקל גאס דא אינצווישן די צוויי שטובער די גאס וואס לויפט פונקט אינדערמיט איז קעגן איבער די צוויי שטובער איז מן התורה דאס א רשות היחיד ווייל ס'דא צוויי זייטן צוויי ווענט די צוויי שטובער נאר וואס דען מ'דארף דאך מאכן דא א געוויסע היכר כדי מ'זאל מעגן דא טראגן דא האבן די חכמים מחייב געווען זאגט רבי יהודה אז אדער מ'מאכט א לחי אויף ביידע זייטן וואס מיינט א לחי אויף ביידע זייטן מ'גייט צו איינע פון די שטובער אדער די שטוב אויף די זייט גאס אדער קעגן איבער נישט קיין נפקא מינה מ'לייגט א שטיקל האלץ די זייט טיר א שטיקל האלץ די אנדערע זייט טיר, פשט דו מאכסט א סימן ווי די מבוי הייבט זיך אן און ווי די מבוי ענדיגט זיך און נאכדעם קען מען טראגן צווישן די צוויי שטובער גיין קעגן איבער די גאס ווייל ס'איז דא דא א סימן אויף די רעכטע זייט און פון די לינקע זייט דאס איז איין פאטענט צווייטע פאטענט איז מאכט קורה מכאן וקורה מכאן וואס טייטש א באלקן אויף די רעכטע זייט פונעם טיר און א באלקן אויף די לינקע זייט פונעם טיר וואס לויפט אזוי קעגן איבער די גאס און דעמאלטס מעג מען אויך טראגן צווישן די צוויי שטובער על כל פנים אמרו לו האבן די חכמים געזאגט צו רבי יהודה אז אין מערבין רשות הרבים בכך דאס איז א געהעריגע רשות הרבים, און ממילא חכמים קריגן זיך דארט אויף רבי יהודה אז זיי זאגן אז א יעדע פלאץ וואס איז ארומגענומען אין נומער צוויי ווענט, דאס איז בעצם א רשות הרבים וואס מען קען נישט, ס'העלפט נישט דא א פאטענט פון א לחי פון א קורה, דאס איז א מחלוקת דארט צווישן רבי יהודה און די חכמים, און ממילא זאגט רבה אז די חכמים און בן בתירא פון אונזער משנה ביידע האלטן בעצם ווי רבי יהודה, נאר וואס דען, זיי קריגן זיך לגבי א ספר תורה ווען מעג מען מציל זיין, די חכמים זאגן כדי מציל זיין א ספר תורה דארף טאקע זיין אזוי ווי רבי יהודה האט געזאגט, א לחי פון ביידע זייטן אדער א קורה פון ביידע זייטן, און אויף דעם איז בן בתירא מיקל און זאגט ניין, לצורך א ספר תורה אויף צו ראטעווען א ספר איז גענוג איין לחי אדער איין קורה, אמר ליה אביי, זאגט אביי צו רבה וואס האסטו מיר פארענטפערט, לדידך נמי, לרבנן נציל לתוכו אוכלין ומשקין, טאמער דער שטיקל דא אינדערמיט איז א געהעריגע מבוי עם כל פרטיו ודקדוקיו לויט די שיטת רבי יהודה, אויב אזוי פארוואס זאגן די חכמים אז אוכלין ומשקין טאר מען נישט ראטעווען דארט נאר א ספר? לויט זיי וואלט געדארפט זיין אז אוכלין ומשקין זאל מען אויך מעגן ראטעווען דארט פארוואס ווייל עס איז א געהעריגע מבוי? נאר וואס דען? אלא אמר רב אשי וממילא זאגט רב אשי א דריטע פשט, שלש מחיצות ולחי אחד זה מבוי שאינו מפולש, שלש מחיצות בלא לחי זה מבוי מפולש, ואפילו לר' לעזער דאמר בעינן לחיים הני מילי לאוכלין ומשקין, אבל לספר תורה בחד לחי סגי, זאגט רב אשי, אז אוודאי רעדט זיך דא פון א מבוי וואס האט דריי ווענט ארום און ארום, נאר וואס דען, דאס איז קלאר אז ס'איז נישט דא דא גענוג א סימן, גענוג א תקנה וואס די חכמים האבן מתקן געווען מ'דארף טון ביי א מבוי, ווייל אונז האבן דאך געזען אז ביי א מבוי דארף זיין לויט ר' לעזער צוויי לחי'ס פון ביידע זייטן. און במילא זאגט רב אשי לויט די חכמים איז די היתר פון אונזער משנה איז אז אפילו אז ס'איז נאר דא איין לחי מעג מען אויך אריינטראגן א ספר תורה אינעם מבוי, אוכלין ומשקין נישט, אויף אוכלין ומשקין דארף עס זיין ממש א הלכה'דיגע מבוי, עס דארף זיין צוויי לחי'ס, חכמים זאגן לויט רב אשי אז א ספר תורה מעג מען ראטעווען אפילו ביי איין לחי, און אויף דעם איז בן בתירא נאך מער מיקל און ער זאגט אפילו ס'איז נישט דא קיין שום לחי נישט, מעג מען אויך ראטעווען אין אזא סארט מבוי, פארוואס ווייל היות וואס מן התורה דאס בעצם א רשות היחיד, איז דא האבן חכמים מתיר געווען מציל צו זיין א ספר אפילו אן קיין שום לחי אינגאנצן, אבער כדי צו ראטעווען אוכלין ומשקין, דא דארף מען שוין אוודאי האבן צוויי לחי'ס, און דאס אוודאי היות וואס דאס איז נישט דא דא, טאר מען טאקע אוכלין ומשקין ביי אזא סארט מבוי נישט מציל זיין. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, מצילין, מזון, שלש סעודות, הראוי לאדם לאדם הראוי לבהמה לבהמה, א מענטש מעג ראטעווען שבת פון א פייער, מזון עסן פון דריי סעודות, גענוג אויף צו עסן דריי סעודות, מער פון דעם נישט, און דאס איז סיי פאר א מענטש און סיי פאר א בהמה, ס'טייטש ער מעג אויך ראטעווען עסן וואס א בהמה וועט דארפן במשך די שבת, די נקודה איז נישט דא דווקא די דריי סעודות, די נקודה איז אויף וויפיל עסן א מענטש דארף אויף שבת, יעצט אזוי, די משנה רעדט זיך קלאר נישט ביי א מבוי מפולש, נישט ביי א מבוי שאינו מפולש, ס'רעדט זיך ביי א געהעריגע חצר וואס דער חצר האט עירובי חצרות, ס'איז נישט דא דא קיין פראבלעם פון טלטול, וואס איז דען די פראבלעם, פארוואס זאל מען נישט אלעס טארן ראטעווען אויב אזוי, דאס וועט מען טאקע זעהן אין די גמרא, זאגט יעצט די משנה, די משנה איז מבאר וואס מיינט מזון שלש סעודות, זאגט די משנה כיצד, נפלה דליקה בליל שבת, מצילין מזון שלש סעודות, בשחרית, מצילין מזון שתי סעודות, במנחה מזון סעודה אחת, ס'הייסט נישט אלעמאל קען מען ראטעווען דריי סעודות, טאמער די פייער געשעהט פרייטאג צו נאכטס דעמאלט דארף מען דריי סעודות אויף א גאנץ שבת, פארשטייט זיך ס'רעדט זיך רש"י זאגט ס'רעדט זיך אז די פייער איז געשעהן פאר ער האט געגעסן די נאכט סעודה, מילא דארף ער ראטעווען דריי סעודות, טאמער די פייער איז געשעהן אינדערפרי פארן סעודה, מעג ער ראטעווען נאר צוויי סעודות, טאמער ס'איז געשעהן פאר שלש סעודות, מעג ער נאר ראטעווען דעם שלש סעודות, רבי יוסי אומר רבי יוסי זאגט ניין, לעולם מצילין מזון שלש סעודות, מען מעג מציל זיין די גאנצע מזון שלש סעודות, פארוואס ווייל איינמאל מ'האט מתיר געווען האט מען מתיר געווען נישט קיין חילוק ווען די פייער איז געשען, זאגט די הייליגע גמרא, די קשיא וואס פרעגט זיך פון זיך, מכדי בהיתרא קטרח, נציל טפי, וואס טייטש וואס איז די פראבלעם צו ראטעווען מער פון מזון שלש סעודות, ס'איז דאך נישטא דא קיין פראבלעם פון טראגן, ס'איז נישטא דא קיין פראבלעם פון מוקצה, זאל מען אלעס מעגן ראטעווען, ענטפערט די גמרא, אמר רבא, מתוך שאדם בהול על ממונו, אי שרית ליה, אתי לכבויי, היות וואס א מענטש איז צולאזט, א פייער ברענט האט מורא ס'פארברענט זיך זיינע נכסים, און במילא האט מען מורא, חכמים האבן חושש געווען אז דער מענטש וועט צוקומען אויסצולעשן די פייער, פארדעם האבן חכמים געמאכט א תקנה, דו טארסט גארנישט ראטעווען פון דא, אז דו טארסט גארנישט ראטעווען וועט זיך מענטש בארואיגן, ער וועט נישט זיין ווילד, יעצט האבן זיי געגעבן געוויסע היתרים וואס מען מעג יא, איינע פון די זאכן וואס מען מעג איז מזון שלש סעודות, חוץ דעם וואס מען האט געזען אז א ספר מעג מען נאך מער, אפילו צו א מבוי שאינו מפולש או מבוי מפולש, דא רעדט מען נישט פון עד כדי כך, אבער אין אפילו אין עירובי חצירות אז ס'איז דא געהעריג אלעס, ד מעג מען אויך נאר ראטעווען מזון שלש סעודות. אמר ליה אביי, זאגט אבער אביי, אלא הא דתניא, דאס וואס אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, נשברה לו חבית בראש גגו, מביא כלי מניח תחתיה, ובלבד שלא יביא כלי אחר ויקלוט, טאמער ס'צוברעכט זיך פאר איינער א חבית פון וויין אויף א דאך שבת, און ער וויל ראטעווען די וויין, שטייט דארט אז מען מעג ברענגען איין כלי און דאס לייגן לעבן די דאך אז די וויין זאל דארט אריינרינען און אזוי ראטעווען די וויין. אבער מען טאר נישט נעמען א קליינע כלי, נעמען די וויין וואס רינט אראפ פון די דאך אנפילן די קליינע כלי, פון די קליינע כלי אריין אין א גרויסע, אזוי איינמאל נאכן צווייטן נאכן דריטן, דאס טאר מען נישט, די זעלבע זאך כלי אחר ויצרף, מען טאר נישט לייגן א כלי לעבן די דאך אז די כלי זאל זיך אנפילן, וואס טייטש מען איז אזוי מחבר צום דאך, די כלי פילט זיך אן, פון דעם גייט עס אריין אין א צווייטע כלי, די אלע זאכן טאר מען נישט, נאר אין איין כלי, וואס טייטש מען מעג נאר אין איין כלי ראטעווען נישט אין צוויי כלים, לכאורה זאגט אביי התם מאי גזירה איכא, וואסערע גזירה האט מען דארט געמאכט פאר פארוואס זאל מען נישט טארן נוצן מער ווי איין כלי? וואס טייטש דאס איז קלאר אז דארט איז אויך דא א געוויסע גזירה אז מתוך שאדם בהול על נכסיו א מענטש איז צולאזט אז די וויין ווערט אים דא פארלוירן האט מען געמאכט עפעס א גזירה אבער דארט איז דאך נישט דא די גזירה פון כיבוי אז ער וועט פארלעשן נישט דא קיין פייער און וואס דען איז די גזירה זאגט די גמרא הכא נמי גזירה שמא יביא כלי דרך רשות הרבים ס'דא א גזירה טאמער א מענטש איז צולאזט אויף זיין וויין וועט ער ברענגען א כלי פון א רשות הרבים, וועט אנהייבן ברענגען כלים וואס דאס טאר מען דאך נישט טראגן, און במילא האט מען נאר געלאזט ניצן איין כלי. זאגט יעצט די גמרא גופא, מ'האמיר יעצט געלערנט, נשברה לו חבית בראש גגו, האמיר געזען, מביא כלי ומניח תחתיה, מ'מעג ברענגען איין גרויסע כלי און ראטעווען די וויין, ובלבד שלא יביא, כלי אחר ויקלוט, די עיקר איז עס זאל נישט ברענגען א קליינע כלי און אזוי קולט זיין די וויין פון די לופט און עס אריינגיסן אין א גרעסערע כלי, און די זעלבע זאך כלי אחר ויצרף, מען טאר נישט ברענגען א כלי עס מצרף זיין צום דאך אז די וויין זאל אריינרינען אין דעם כלי און פון דעם כלי אין א צווייטע כלי, נאר איין כלי, אזוי ווי מען האמיר געזען. זאגט אבער די ברייתא ווייטער, איז די גמרא יעצט ממשיך די לשון הברייתא, נזדמן לו אורחים, טאמער אבער דער מענטש איז פלוצלינג אנגעקומען געסט, און די געסט דארפן עסן און טרינקען, און ס'איז נישט דא גענוג, דעמאלטס מביא כלי אחר וקולט, כלי אחר מצרף, דעמאלטס מעג מען יא ברענגען א צווייטע כלי און עס מצרף זיין צום דאך, אדער כאפן די וויין פון די לופט, פארוואס? ווייל דא דארף ער געסט, דא האט ער געסט, ער דארף זיי געבן צו עסן און צו טרינקען, ער דארף זיי געבן פון די וויין, און במילא מעג ער דאס טון, ולא יקלוט, ואחר כך יזמין, זאגט אבער די ברייתא, א מענטש זאל נישט גיין קולט זיין וויין וואס טייטשט מאכן דעם טריק נעמען די צווייטע כלי קולט זיין וויין און נאכדעם וועט ער גיין איינלאדן געסט דאס נישט אלא יזמן ואחר כך יקלוט טאמער ער וויל קען ער באשטעלן יעצט געסט און נאכדעם וועט ער טאקע האבן די היתר פון נוצן צוויי כלים אבער זאגט די ברייתא ואין מערימין בכך וואס טייטשט די געסט וואס ער לאדנט דא איין דארפן זיין פארן עסן פארן סעודה זיי דארפן זיין הונגעריג און דארשטעריג אז ס'זאל טאקע העלפן דעם היתר אז היות ער דארף זיי געבן צו טרינקען קען ער נוצן א צווייטע כלי אבער נישט פשט ס'זאל אויספאפן און ברענגען דא געסט וואס האבן שוין געגעסן און געטרינקען און זאגן איך האב געסט, נאר וואס דען, מען דארף ברענגען הונגעריגע געסט, משום ר' יוסי בר' יהודה אמרו מערימין, ר' יוסי בר' יהודה זאגט ניין מען מעג מערים זיין, מען מעג אויך באשטעלן געסט וואס זענען מער נישט הונגעריג, די עיקר איז דא געסט אין שטוב, קען ער זיך שוין באנוצן מיטן היתר צו נוצן א צווייטע כלי, און זעהן מיר דא א מחלוקת פון די תנא קמא און ר' יוסי בר' יהודה, די תנא קמא זאגט אין מערימין, ר' יוסי בר' יהודה זאגט מערימין, און ממילא זאגט די גמרא ליימא בפלוגתא דר' אליעזר ור' יהושע קמיפלגי, לכאורה די מחלוקת איז די זעלבע מחלוקת פון רבי אליעזר רבי יהושע אויף א צווייטע פלאץ, וועלכע מחלוקת איז רבי אליעזר רבי חייא? דתניא וואו מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, זאגט די ברייתא, אותו ואת בנו שנפלו לבור, טאמער א בהמה און די בהמה'ס קינד פאלן אריין אין א בור יום טוב, וואס ס'איז דא צוויי דינים, קודם כל א בהמה וואס פאלט אריין אין א בור יום טוב מעג מען דאס ארויסנעמען פונעם בור בתנאי אז די בהמה זאל זיין ראוי לשחיטה, וואס טייטש מען דארף עס נישט טאקע שעכטן, טאמער ס'איז ראוי לשחיטה מעג מען עס ארויסשלעפן פון בור, טאמער נישט מוז עס בלייבן ליגן דארט. דאס איז איין דין. חוץ פון דעם איז דא א דין, א לאו אין די תורה, מען טאר נישט שעכטן אותו ואת בנו ביום אחד, מען טאר נישט שעכטן א מאמע מיט איר קינד דעם זעלבן טאג. יעצט, טאמער צוויי בהמות פאלן אריין אין א בור יום טוב, א מאמע מיט א קינד, איז דא איז שוין דא א שטיקל פראבלעם. פארוואס? ווייל טאמער איך האב ארויסשלעפן ביידע, איז דאך נישט ביידע ראוי לשחיטה מען קען דאך נאר שעכטן איינס, און וואס טוט מען דא? איז דא א מחלוקת. ר' לעזער אומר, ר' לעזער זאגט, מעלה את הראשון על מנת לשחטו, מען איז מעלה איינס פון זיי אדער די מאמע אדער די קינד ביידע קען מען דאך נישט שעכטן אין איין טאג, מען נעמט ארויס מען שלעפט ארויס אין די בור איינס פון זיי, והשני און די צווייטע, עושה לו פרנסה במקומו בשביל שלא ימות, דארף מען טאקע ברענגען עסן און דאס פיטערן אינעם גריב, אבער פונעם גריב טאר מען דאס נישט ארויסשלעפן, ר' יהושע אומר, ר' יהושע זאגט, מעלין את הראשון על מנת לשחטו, ואינו שוחט, מען איז מעלה די ערשטע מען נעמט ארויס די ערשטע על מנת טאקע צו שעכטן, אבער מען שעכט נישט באמת, נאר מען נעמט עס ארויס על דעת צו שעכטן, און צום סוף שעכט מען נישט, און ס'גייט אריבער א קורצע תקופה ומערים, ער פאפט אויס, וואס טייטש, ער מאכט זיך כאילו די ערשטע וואס כ'האב ארויסגעשלעפט עפעס נישט גענוג פעט, איך דארף די צווייטע, ומעלה את השני, יעצט נעמט ער ארויף די צווייטע, און יעצט נאך ביידע זענען אינדרויסן רצה זה שוחט רצה זה שוחט, האט ער זיך שוין געקענט באנוצן מיט דעם פאטענט ביידע ארויסצושלעפן, יעצט קען ער שוין שעכטן וועלכע ער וויל. על כל פנים זעהן מיר דאך דא אויך א מחלוקת צו מען מעג מערים זיין כדי מציל צו זיין נכסים צו נישט, און במילא וויל די גמרא זאגן די זעלבע מחלוקת ביי וויין איז אויך די מחלוקת פון תנא קמא ר' יוסי בר' יהודה איז צו מען מעג מערים זיין כדי צו ראטעווען נכסים צו ראטעווען די וויין, זאגט די גמרא ניין ס'איז נישט קיין פארגלייך, ממאי דילמא עד כאן לא קאמר ר' אליעזר התם דאפשר בפרנסה וואס טייטש קען זיין? דאס וואס ר' לעזער לאזט נישט מערים זיין ביי בהמה איז ווייל ווי נישט ווי, די בהמה וואס בלייבט אין די גריב גייט דאך נישט שטארבן, מען קען דאך עס פיטערן אין די גריב, אבל הכא אבער דא ביי די וויין דלא אפשר, וואס מען קען נישט ראטעווען די וויין טאמער מ'עט נישט ברענגען א צווייטע כלי קען זיין לא, קען זיין דא איז ר' לעזער מודה מען מעג מאכן הערמה און מען מעג ברענגען געסט וואס זענען מער נישט הונגעריג, און די זעלבע זאך קען מען זאגן פארקערט זאגט די גמרא, ועד כאן לא קאמר ר' יהושע התם, משום דאיכא צער בעלי חיים, ס'טייטש קען זיין דאס ר' יהושע לאזט מערים זיין ביי בהמה איז ווייל ווי נישט ווי ווען די בהמה בלייבט אינעם גריב איז דא צער בעלי חיים אבל הכא אבער דא ביי די וויין דליכא צער בעלי חיים נישטא קיין צער בעלי חיים סך הכל א הפסד פון געלט קען זיין לא קען זיין דא וועט ער נישט לאזן מערים זיין און במילא זאגט די גמרא די צוויי מחלוקת'ן קען מען נישט פארגלייכן זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן האבן מיר געלערנט אין א ברייתא הציל פת נקיה אין מציל פת הדראה ס'טייטש טאמער איינער האט מציל געווען ווייסע ברויט מען האט געזען די משנה מען מעג דאך מציל זיין מזון שלש סעודות, גייט איינער האט מציל געווען מזון שלש סעודות פון גוטע ווייסע ברויט, קען ער נישט יעצט גיין און מאכן א הערמה און זאגן ווייסטו וואס, איך וויל נישט ווייסע ברויט, איך וויל ברויט וואס איז נישט אזוי גוט ברוינע ברויט אדער האול וויט וואס האט אין זיך די סובין, מען טאר דאס נישט טון, פארוואס? ווייל קיינער טוט דאס נישט, טאמער האסט גענומען די גוטע ברויט איז קיינער וויל נישט נאך די גוטע ברויט, ניין איך וויל די נישט גוטע ברויט, ס'ארבעט נישט אזוי, אבער פת הדראה מציל פת נקיה, פארקערט זאגט די ברייתא דאס מעג מען יא, טאמער איינער האט מציל געווען שוואכע ברויט, ברוינע ברויט, דעמאלטס קען ער מערים זיין און זאגן ניין, איך וויל דאס נישט, איך גיי צוריק, ס'איז מיר נישט גוט די ברוינע ברויט, איך וויל דווקא ווייסע ברויט, און זאגן אה כ'ווייס פארוואס האב איך ארויסגענומען די ברוינע, כ'בין געווען בהול, ס'האט געברענט א פייער, כ'האב זיך פארלוירן, אבער בעצם וויל איך די ווייסע, און ממילא מעג ער צוריקגיין, ארויסנעמען נאך מזון שלש סעודות פון ווייסע ברויט ווייל דאס שטימט שוין, א מענטש זאל נישט וועלן ברוינע און אנשטאטס דעם וועלן ווייסע. זאגט אונז די ברייתא ווייטער. און מצילין מיום הכיפורים לשבת, אבל לא משבת ליום הכיפורים, מען מעג מציל זיין פון יום כיפור אויף שבת, טייטש טאמער יום כיפור איז ערב שבת און ס'ברענט א פייער יום כיפור, מעג מען מציל זיין מזון שלש סעודות כדי איך זאל האבן אויף מארגן אויף שבת, אבער פארקערט נישט, וואס טייטש טאמער יום כיפור איז זונטאג און ס'ברענט א פייער שבת, טאר מען נישט מציל זיין מזון שלש סעודות שבת איך זאל האבן אויף אויסצופאסטן אויף מוצאי יום כיפור, פארוואס ווייל מוצאי יום כיפור וועסטו גיין קויפן ברויט, וועסט גיין קויפן עסן, מ'איז נישט מציל אויף א טאג שפעטער, זאגט די ברייתא ואין צריך לומר משבת ליום טוב, פארשטייט זיך טאמער יום טוב איז זונטאג און ס'ברענט א פייער שבת, טאר מען נישט מציל זיין מזון שלש סעודות אויף יום טוב, ווייל יום טוב קען מען צוגרייטן ברויט, מ'קען באקן, מ'קען צוגרייטן עסן, און במילא איז נישט דא די היתר, ולא משבת לשבת הבאה, די זעלבע זאך, מ'טאר נישט ראטעווען פון די שבת אויף נעקסטע שבת, און אפילו ס'וועט א גאנצע וואך נישט זיין צו טרעפן קיין ברויט נישט קיין נפקא מינה, מ'טאר נישט ראטעווען פון איין שבת אויף די נעקסטע וואך, זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא, שכח פת בתנור, וקידש עליו היום, טאמער איינער האט פארגעסן א ברויט אין אויוון, און ס'איז געווארן פרייטאג צו נאכטס ס'איז אריינגעקומען די שבת, און ס'קומט אריין שבת ער דערמאנט זיך, כ'האב פארגעסן ברויט אין די אויוון וואס טוט מען דא? וואס איז די פראבלעם? פארוואס זאל מען נישט קענען ארויסנעמען די ברויט? ווייל ס'איז דא א פראבלעם פון רדיית הפת, חכמים לאזן נישט רודה זיין פת בשבת מ'טאר נישט ארויסנעמען ברויט פון אן אויוון שבת, און במילא וואס טוט מען? איז דא דא א פאטענט זאגט די ברייתא, מצילין מזון שלש סעודות, מ'מעג ראטעווען מזון שלש סעודות, וואס טייטש ס'אזוי ווי ס'ברענט א פייער, ווען א מענטש האט שוין עסן מיט זיך חכמים האבן מתיר געווען צו ראטעווען מזון שלש סעודות איז די זעלבע זאך טאמער איינער האט איבערגעלאזט ברויט אין אויוון די אויוון ברענט דאך א פייער מעג מען אויך מציל זיין דריי פון די ברויטן און נאך מער זאגט די ברייתא ואומר לאחרים בואו והצילו לכם ער קען זאגן פאר אנדערע קומטס אויך ראטעוועטס מזון שלש סעודות וואס מען וועט זען אין די קומענדיגע משניות אז ס'איז אויך דא אזא פאטענט ביי אלע מזונות טייטש נישט נאר ביי די אויוון נאר ס'איז דא א היתר וואס א מענטש מעג זאגן פאר זיין חברים אויכעט בוא והצל לכם, גייטס ראטעוועטס מזון שלש סעודות, על כל פנים זאגט די ברייתא אז אפילו מען מעג זיך באנוצן מיט די פאטענט אבער וכשהוא רודה לא ירדה במרדה אלא בסכין אבער ווען מען נעמט ארויס די ברויט זאל מען עס נישט ארויסנעמען מיט די שפעציעלע כלי וואס מען נוצט א גאנצע וואך נאר וואס דען מיט א מעסער מען זאל עס מאכן מיט א שינוי זאגט די גמרא איני, איז דען אזוי? והא תנא דבי רבי ישמעאל מיר האבן דאך געלערנט אין א ברייתא אויף דאס וואס שטייט אין פסוק לא תעשה כל מלאכה אז מען דרש'נט פון דעם יצא תקיעת שופר ורדיית הפת שהיא חכמה ואינה מלאכה, אז תקיעת שופר ורדיית הפת איז נישט קיין מלאכה ס'ווערט אנגערופן א חכמה ס'איז א פאך אבער א מלאכה איז דאס נישט פארוואס וואס וואלט געווען א הוה אמינא צו זאגן אז ס'ליגט אין דעם א בחינה פון אופה אפשר איז דאס א מכה בפטיש אויף דעם זאגט די ברייתא ס'איז נישט אזוי ס'איז נישט קיין מלאכה ס'איז סך הכל א דרבנן און ממילא פרעגט די גמרא טאמער ס'איז א דרבנן פארוואס דארף מען עס טון מיט א שינוי ענטפערט די גמרא, פארוואס ווייל כמה דאפשר לשנויי משנינן, ווייל ווילאנג א מענטש קען מאכן עפעס מיט א שינוי אפילו בדרבנן, דארף מען עס אויך טון מיט א שינוי, נישט טון אזוי ווי מען טוט עס אינדערוואכן. זאגט די גמרא ווייטער אמר רב חיסדא האט רב חיסדא געזאגט, לעולם ישכים אדם להוצאת שבת, א מענטש זאל אויפשטיין פרייטאג אינדערפרי גאר פרי זיך צוצוגרייטן די סעודה זיך צוצוגרייטן אויף שבת, שנאמר אזוי ווי מען זעט שטייט אין פסוק ביי די מן, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו לאלתר, וואס טייטש אז שטייט אין פסוק והכינו את אשר יביאו, מען האט צוגעגרייט דאס וואס מ'האט געקלויבט. יעצט די קלויבן שטייט דאך וילקטו אותו בבוקר בבוקר אז מ'האט עס געקלויבט אינדערפרי, און ממילא אז די פסוק איז מדמה די הכנה צו די הבאה, אז אזוי ווי די הבאה דאס קלויבן איז געווען אינדערפרי, איז די הכנה אויך געווען אינדערפרי, און ממילא פרייטאג אינדערפרי דארף זיך שוין א מענטש אנהייבן צוצוגרייטן אויף שבת. זאגט די גמרא ווייטער אמר רב אבא האט רב אבא געזאגט בשבת חייב אדם לבצוע על שתי כיכרות, מען דארף האבן לחם משנה, דכתיב, ווייל שטייט דאך אין פסוק ביי די מן, לחם משנה, אז פרייטאג איז געווען א געדאפלטע מן, א געדאפלטע ברויט און ממילא לזכר דעם דארף מען טאקע האבן לחם משנה, אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט חזינא ליה לרב כהנא דנקט תרתי, ובצע חדא, איך האב טאקע געזען רב כהנא האט צוגעגרייט צוויי ברויט, ער האט זיי ביידע אנגעכאפט ביים מאכן די ברכה אבער שניידן האט ער נאר איינס אנגעשניטן, פארוואס האט ער נישט געדארפט שניידן ביידע טאקע? אמר, ווייל ער האט געזאגט די הסבר פארוואס ער שניידט נאר איינס, ווייל שטייט לקטו כתיב, שטייט לקטו לחם משנה, לקטו איז טייטש, מ'האט געקלויבט, מ'דארף עס אנכאפן אין די הענט, ס'מיינט נישט מ'דארף עסן ביידע ברויט, ס'מיינט נישט מ'דארף אויפשניידן ביידע ברויט, מ'דארף אבער האלטן ביידע ברויט ווען מ'מאכט די ברכה. זאגט די גמרא ווייטער, רב זירא הוה בצע אכולה שירותיה, רב זירא האט געהאט א מנהג אז שבת ווען ער האט געשניטן די ערשטע רעפטל ברויט, די ערשטע רעפטל חלה, ווען ער האט זיך אראפגעשניטן א שטיקל חלה, האט ער זיך אראפגעשניטן א ברייטע גרויסע שטיקל חלה זאל זיין גענוג פאר די גאנצע סעודה, פארוואס? ווייל ער האט געוואלט ווייזן מיט דעם אז ער איז מחבב די סעודה, ער גייט עסן אסאך ברויט, ס'גייט זיין א לאנגע סעודה, א שיינע סעודה, ממילא איז דאס געווען זיין מנהג. פרעגט די גמרא אמר ליה רבינא לרב אשי והא מיחזי כרעבתנותא, עס קוקט אויס ווי א רעבתן א פרעסער איינער וואס שניידט א ריזיגע שטיקל חלה, אמר ליה, האט ער אים געענטפערט, כיוון דכל יומא לא עביד, והאידנא הוא דקא עביד, לא מיחזי כרעבתנותא, היות וואס יעדן טאג האט ער זיך נישט אזוי געפירט, נאר שבת, איז זעהט מען אז דאס איז נישט געווען א מידה פון רעבתנות, פארקערט, ער האט געוואלט מחבב זיין דעם שבת, זאגט די גמרא ווייטער נאך א מנהג, רב אמי ורב אסי, כי מיקלע להו ריפתא דעירובא שרו עילויה, ווען זיי האבן געהאט די ברויט, די חלה פון די עירובי חצרות, וואס מען האט געזען עירובי חצרות מאכט מען אז אלע פון די חצר לייגן אריין א ברויט ביי איינעם אין שטוב, און ווען די ברויט איז אנגעקומען ביי זיי אין שטוב פלעגן זיי טאקע נוצן די חלה אויפן סעודה, ווייל מען מעג עסן די חלה די ברויט פון די עירובי חצרות מעג מען עסן די שבת, די עיקר איז סדארף זיין גאנץ בשעת שבת קומט אריין נאכדעם מעג מען עס עסן, מילא אויף דעם האט מען געמאכט די ברכה, פארוואס טאקע? אמרי האבן זיי געזאגט הואיל ואיתעביד בה חדא מצוה, היות מען האט שוין געטון איין מצוה מיט דעם, די מצוה פון עירובי חצרות, ליתעביד בה מצוה אחרינא, זאל מען שוין טון די צווייטע מצוה מיט דעם, די מצוה פון סעודת שבת.